היינטיגע פרשה איז די פרשה פון פרה אדומה און טומאת מת, צוויי חלקים איז דא אין די פרק, קודם שטייט די סדר ווי אזוי מען מאכט די פרה אדומה, דאס הייסט ווי אזוי מען מאכט די אפר פרה, און דאס דארט פירט אויס די פ יענע חלק פירט אויס די תורה אז נאכדעם וועט דאס זיין א מי נדה, און מיט דעם ווער ס'וועט אנרירן א מת לכל נפש אדם וועט ער זיין טמא מען וועט אים שפריצן די זיבעטע טאג דריטע טאג פון די אפר, נאכדעם איז דא א צווייטע פרשה זאת התורה, דאס איז די הלכות פון טומאת מת, ס'איז בעצם אביסל בעקווארדס כאילו, קודם וואלט מען געדארפט זאגן אז אויב מען רירט אן א טמא א מת אין א אוהל אדער איינער רירט אן ווערט ער טמא, נאכדעם וויאזוי ווערט ער טהור? דאס איז איין שאלה אויף די סדר פון די פרק. צווייטע שאלה וואס מען דארף פארשטיין מער כללית'דיג איז. דער פרק אזוי ווי געלערנט אפאר פרקים פון הלכה אין ספר במדבר ס'איז קומט נישט אריין בכלל די המשך פריערדיגע פרק האבן אונז פארשטאנען די המשך דא פארשטייען אונז נישט ס'איז א פרק בפני עצמו אויב ס'באלאנגט ערגעץ איך געלעבן וויל עס אריין וואלט עס געוואלט לייגען אין א ריכטיגע פלאץ וואלט עס געדארפט לייגען אין איינע פון צוויי פלעצער אדער אין ספר ויקרא ווי ס'איז דא פרשת תזריע מצורע אלע מיני טומאות וטהרות זב מצורע נידה און אזוי ווייטער וואלט געדארפט שטיין דארט א טמא מת ס'שטייט נישט בכלל נישט נאר דעם ס'שטייט בכלל נישט דערמאנט לכאורה דארט אז ס'דא אזא זאך. איינציגסטע פלאץ ווי ס'ווערט דערמאנט א טמא מת איז אין פרשת אמור, שטייט פאר כהנים אז זיי טארן זיך נישט מטמא זיין למת, אפשר שטייט קען מען טראכטן אין פרשת נשא ווי שטייט אז א נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין למת, מ'זעט אז א מת איז מטמא אבער ס'איז נישט פארט פון די גרויסע לאנגע ליסט פון פרשיות ועניני הטומאה וטהרה וואס דאס איז א גרויסע חלק פון ספר ויקרא שטייט עס נישט. צווייטע פלאץ וואס מ'קען טראכטן אז ס'באלאנגט און אפשר דאס איז די אמת די שייכות דא כאילו, איז ס'באלאנגט, אין פרשת נשא אויכעט ווי ס'שטייט וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, טמא לנפש לכאורה מיינט א טמא מת, וואלט מען געדארפט שרייבן דארט וואס איז א וואס איז א זב וואס איז א דו ווייסט נישט שוין וואס איז א טמא לנפש און וויאזוי ווערט ער טהור דער טמא לנפש איז א חלק פון די הגבלות המחנות וואס מ'האט געלערנט אנהייב ספר במדבר, דארט ווי ס'איז דא קומט עס נישט בעצם אריין, מ'קען עס אויכעט זעהן אלס א שטיקל הקדמה דאס איז. יא וויכטיג, ס'הייסט אין די נעקסטע פרשה ממש, פרשת מטות בעצם, אבער אין די נעקסטע פאר סיפורים האט מען טאקע דאס געטון, ס'איז געווען די מענטשן וואס זענען געגאנגען צו מלחמת מדין, זיך געדארפט טאקע מיט שטיין מחוץ למחנה און מטהר זיין, איז מען קען טראכטן אז דאס איז קלערער אן הקדמה, ווייל ווען ווען ווערט מען טמא? אזוי ווי ס'שטייט בפירוש, הנוגע בחלל חרב או בחלל או במת, ס'הייסט, איינע פון די וועגן, אמאל מאכט זיך אז עס שטארבט א מענטש, אקעי דאס איז איין וועג, אבער דאס איז נישט לכתחילה, דאס איז בדיעבד, אבער מען גייט דאך גיין יעצט אין מלחמה, מען האלט דאך דא אין די מעשה, סדר המעשה דא איז מער ווייניגער, די נעקסטע פרק גייט דאך זיין מען הייבט אן צו פארן, מען גייט רעדן מיט סיחון, מיט אנדערע מלכים, מיט אדום, זיי גייען אויף מלחמה, ביז יעצט איז געווען די מדבר יעצט גייט מען. מען נענטערט צו אנדערע פעלקער וואס גייט זיין שאלות אדער מוז מען יא מאכן א מלחמה נישט מאכן מלחמה עס ווערט מלחמה אין א מלחמה ווערט מען דאך טמא מת ממילא דארף מען פארדעם צוגרייטן די אפר פרה וועסט נישט טמא מת דאס קען זיין א מעגליכע פשט אויף די פלאץ פארוואס עס איז דא יעצט וואס איז די פרה אדומה און וויאזוי מאכט מען עס בקיצור מען נעמט די פרה מען געבט עס פאר אלעזר און איינער שעכט עס פאר אים און אלעזר גייט נעמען מיט די בלוט און שפריצן קעגן די אוהל מועד דאס אלץ געשעט אינדרויסן און מען שפריצט כאילו לקראת קעגן די פלאץ פון דעם, נאכדעם פארברענט מען די פרה און מען לייגט אריין די עץ ארז ואזוב ושני תולעת, און דאס איז די גאנצע מעשה. יעצט די אלע מענטשן ווערן טמא, די כהן דארף זיך וואשן און די שורף דארף זיך וואשן, און נעמט די איש טהור און נעמט עס לייגט עס צוזאם, און ס'ווערט די משמרת למי נדה, און ער דארף זיך אויך וואשן, דאס איז די סדר עשיית הפרה. נאכדעם איז דא די סדר ההזאה מען קען מען זאגן וואס עס שטייט דא און עס שטייט אויך א וויכטיגע זאך די עונש פון ווער עס וועט נישט הייסט איינער וואס איז נוגע במת את משכן השם טמא עס שטייט אינטערעסאנט אזוי ווי אפאר מאל שטייט נישט והלך וטמא את משכן השם יא עס הייסט מיט דעם וואס עס ווערט נישט טהור ווערט עס מטמא די משכן השם וואלט געקענט טראכטן אז על פי פשט איז אסור בכלל צו בלייבן א טמא מת, דאס הייסט ער איז אין די מחנה, ער איז אין פארט משכן השם איז נישט נאר די משכן הגם על פי הלכה נאר אין די בית המקדש טאר מען נישט אריינגיין ווען מען איז טמא מת, אבער אפשר אין א ברייטערע זין איז די גאנצע מחנה איז דאך א חלק פון משכן השם שוכן בתוך בני ישראל מען האט עס געפרעגט אסאך מאל צו איז דא א חיוב צו א איסור צו זיין טמא עס איז משמע אזא שטיקל חיוב אזא הגם אז די אנדערע קענען זאגן די רמב ם טענה'ט אז ניין ס'איז נישט דא קיין שום איסור צו זיין טמא, מען טאר נאר נישט גיין אין די בית המקדש. און נאכדעם די נעקסטע פרשה בעצם ווייסט מען שוין די עיקר כלל אז מען ווערט טמא און וויאזוי מען ווערט טהור אבער עס לייגט צו אסאך פרטי דינים. ס'דא די ענין פון טומאת אוהל און ס'דא אין די אוהל וויאזוי וויאזוי ארבעט טומאת אוהל יא ווען ס'איז אין א אוהל אבער אויב ס'איז דא א פארמאכטע כלי ווערט עס נישט משא כ אינדרויסן אין פעלד דעמאלטס דארף מען אנרירן ס'איז נישט קיין אוהל. נאכדעם חזר'ט די תורה איבער די סדר פון וויאזוי מען מאכט א הזאה לכאורה שטייט נישט דא קיין נייע זאכן חוץ פון דעם אז מען לייגט מים חיים. און מען מישט עס אויס, אפשר איז דא נאך פרטי דינים וואס מען קען זען, אבער עס הייסט לויט די ווער ס'ווערט טמא, סיי באוהל, סיי ווער ס'האט אנגערירט און אזוי ווייטער, אלע באקומען די זעלבע טהרה, אבער בעצם ווייסט מען שוין, און וואס איך מען פירט אויכעט פירט אויס נאך א זאך, מען ווייסט שוין אויכעט אביסל מער באריכות, אז סיי די מזה דארף מכבס בגדיו, דער וואס איז נוגע ווערט טמא עד ערב, דער וואס רירט אן יטמא, די נפש נוגעת טמא עד ערב, עס חזר'ט נאכאמאל איבער די ענד פון די פרשה. אז דער וואס רירט אן די אלע וואס זענען זיך מתעסק מיט די פרה ווערן טמא יעדער איינער לפי זיין לעוועל פון זיין חומר דאס איז די פרשה פון פרה אדומה און טומאת מת.